זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען, דף מ"ה עמוד בית ביי די ווערטער פון תסתיים, בערך אכט שורות פון אויבן, שיעור איז מוקדש לעילוי נשמת פסח בן רבי יצחק מאיר, זאגט די הייליגע גמרא, סאו האבן מיר געהאט א אינטערעסאנטע מחלוקת נעכטן, א מחלוקת צווישן רב און רבי יוחנן. וואס טוט זיך אויב צוויי מענטשן האבן געגעסן צוזאמען אבער זיי האבן נישט קיין דריי? יעצט א חיוב זימון איז אוודאי נישט דא, אזוי ווי ס'שטייט קלאר אין די משנה אז דווקא שלושה שאכלו כאחת, דעמאלטס איז דא א חיוב זימון, אבער וואס טוט זיך ווען צוויי מענטשן האבן געגעסן צוזאמען, אויב מעגן זיי, האבן זיי רשות צו מאכן א זימון אפילו ס'איז נישט דא קיין חיוב אדער ניין, ס'פאסט זיך בכלל נישט די דין זימון און ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'קען טון. ווען ס'איז נאר צוויי האט מען געהאט א מחלוקת צווישן רב און רבי יוחנן, איינער האט געזאגט אז צוויי מענטשן קענען יא מזמן זיין, און איינער האט געזאגט אז נישט, באט די גמרא האט נישט געוואוסט קלאר ווער ס'לערנט וואס, גייט יעצט די גמרא פרובירן ברענגען אנדערע מימרות פון רב און רבי יוחנן און פון דעם ארויסלערנען וואס זיי לערנען לגבי די מחלוקת, זאגט די הייליגע גמרא תסתיים דרב ד דאמר, לאמיר ברענגען א ראיה, לאמיר מסיים זיין, לאמיר אנקומען צו א מסקנא אז רב איז דער וואס זאגט אז אם רצו לזמן, אין מזמנין אז אפילו ווען צוויי מענטשן ווילן מדין רשות גייען מאכן זימון קענען זיי נישט, דאמר רב דימי בר יוסף אמר רב, רב דימי בר יוסף האט געזאגט הלכה פון רב אזוי שלושה שאכלו כאחת דריי מענטשן עסן צוזאמען און איינער יאגט זיך צו גיין צו די ארבעט ויוצא אחד מהם לשוק און ער לויפט ארויס פון די סעודה און לויפט אין גאס אריין איז קוראין לו רופט מען אים ומזמנין עליו און מ'קען מאכן זימון אויף אים איז דערויבן זיי אריין קוקן אין רשי וויאזוי רש וויאזוי טייטש רשי די חידוש דא פון קוראין לו ומזמנין עליו וואס די חידוש דא? אז מען האט אים צוריק גערופן? איך מיין וואס די הווה אמינא אז ס'זאל נישט ארבעטן? זאגט רשי אזוי קוראים לו איז להודיעו שהם רוצין לזמן זיי שרייען אים נאך רבי איד רבי איד רבי איד האלט א רגע אונז מוז מען מאכן זימון ויפנה אליהם ער דארף זיך אויסדרייען צו זיי במקום עמדו דארט ווי ער איז ער קען שוין זיין אביסל אוועקצו ער קען שוין זיין אביסל פון די פון די אויף די גאס ודי להם בכך ס'איז גענוג אין אנדערע ווערטער זיי מוזן זיך נישט צוריק זעצן צום טיש ער קען בלייבן דארט ווי ער איז, ווילאנג מען הערט זיך, איז זאגט רשי ווייטער, מזמנין עליו ואף על פי שאינו בא אצלם אפילו נישט צוריק געקומען צו זיי ווי רבי אליעזר זאגט, אפילו ער איז געבליבן פון דערווייטענס ווילאנג מען הערט זיך איינער דעם אנדערן איז קען מען אים אריינרעכענען אינעם זימון און מען קען דא מאכן זימון, זאגט יעצט די גמרא. טעמא דקוראין לו, דווקא ווייל כ'האב אים צוריקגערופן, כ'האב געמאכט דא מיין קאנעקשאן מיט דעם דריטן מענטש, האב איך דא זימון הא לא קוראין לו, וואלט איך אים נישט צוריקגערופן לא, פארוואס? ווייל די צוויי מענטשן וואס זענען דא געבליבן זיצן, געוואלדיג, שאני התם ענפערט די גמרא, דאיקבעו להו בחובה, זיי האבן שוין געהאט די פריערדיגע מהלך, דאס איז זיכער אז ווען דריי מענטשן זיצן צוזאמען איז דא א חובה, ווען צוויי מענטשן איז אין בעסט קעיס סינעריאו איז נאר דא א רשות, איינמאל ס' האט זיך שוין געשאפן דא דעם דין חובה אז ס'איז דא א חיוב פון גיין מאכן זימון וויל איך עס נישט צוברעכן פארוואס ווייל ס'איז אלץ דא א מעלה ווען א מענטש איז מזמן מחמת חובה ווייל אונז האבן א כלל פון גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה, וויל איך נישט פארלירן אזא סארט זימון וואס קומט מיט א מצווה ועושה. פיין, סאו די גמרא ווייזט אז פון דא קען איך נישט ארויסברענגען וואס איז רב'ס שיטה, אלא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר, אם רצו לזמן אין מזמנין, לאמיר יעצט פרובירן לערנען אז רבי יוחנן ער איז דער וואס זאגט, אנטשולדיגטס, ער איז דער וואס זאגט אז. ווען צוויי מענטשן ווילן מזמן זיין קענען זיי נישט, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שניים שאכלו כאחד, צוויי מענטשן עסן צוזאמען איז אחד מהם יוצא בברכת חברו, פאדערט זיך נישט אז ביידע זאלן בענטשן, נאר איינער קען בענטשן הויך אויפן קול, און דער צווייטער וועט אים אויסהערן, והוינן בה, אונז האבן מיר אריינגעקלערט דערין מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש דא וואס רבי יוחנן זאגט אז נאר איינער דארף בענטשן, תנינא ס'איז א בפירוש'ע משנה, שמע, אויב הער איך ווי א צווייטער מאכט א ברכה ולא ענה, אפילו כ'האב נישט געענטפערט אמן איז יצא, פארוואס? ווייל די דין שומע כעונה ארבעט אפילו אן א אמן, און די אמן איז נישט מעכב אוודאי לכתחילה דארף איך ענטפערן אמן, אבער בדיעבד בין איך יוצא אפילו אן קיין אמן שטייט דאך אבער קלאר דא אין די משנה אז ס'איז דא א דין שומע כעונה און איך קען יוצא זיין מיט יענעמ'ס ברכה, וואס קומט מיך ר' יוחנן לאזן הערן ואמר ר' זירא, האמער א קבלה פון ר' זירא וואס האט געזאגט א ביאור. אין די ווערטער פון רבי יוחנן לומר אז רבי יוחנן קומט אונז לאזן הערן שאין ברכת הזימון ביניהם אז די ווארט פון רבי יוחנן אז יוצא בברכת חברו מיינט ער צו זאגן אז כ'האב דא נאר א דין שומע כעונה כ'האב נאר יוצא געווען בברכת חברו פארוואס ווייל ס'איז דא א דין שומע כעונה ווען איך הער מיין חבר'ס ברכה קען איך יוצא זיין אבער כ'האב נישט דא קיין דין זימון, ווייל ווי רש"י ערקלערט, אויב וואלט איך דא געהאט א דין זימון, דין זימון ארבעט נישט מיט דין שומע כעונה, איינער זאגט נברך שאכלנו משלו, דער צווייטער ענטפערט ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, איך דארף נישט דא צוקומען צו קיין דין שומע כעונה, זיי ביידע צוזאמען, יעדער האט זיך זיין ראלע אין די ברכה פון זימון, זימון איז אויך א ברכה, נברך, און דער אנדערע ענטפערט ברוך. אבער ס'איז ברכת שניהם, ס'איז דא דא ביי יעדער נעמט זיין ראלע, און און איך דארף נישט צוקומען צו עפעס א דין פון פון שומע כעונה, ס'איז ברכת שניהם, יעדער איינער טוט דא זיין חלק אינעם אינעם זימון, און דאס מיינט מצוות זימון. פון דעם וואס די גמרא פון דעם וואס רבי יוחנן זאגט אז כ'האב נאר ברכת חברו, פשט איז כ'האב נאר די דין פון שומע כעונה, און פשט איז כ'האב נאר ברכת המזון אבער מצוות זימון האב איך נישט. קומט דאך אויס קלאר אז ווען ס'איז שניים שאכלו האמער א קבלה פון רבי יוחנן וואס זאגט כ'האב נאר א דין שומע כעונה אבער כ'האב נישט קיין זימון ווי האמער דאך א בפירוש'ע ראיה אז רבי יוחנן לערנט אז ווען צוויי מענטשן עסן צוזאמען קען זיי נישט מאכן קיין זימון בתורת רשות ענפערט די גמרא תסתי' תסתיים, ביסט גערעכט, עס איז א קלארע ראי' אונז ווייסט מיר שוין קלאר וואס רבי יוחנן לערנט, לערנט און וועגן דעם וועלן אונז שוין אויך וויסן וואס רב לערנט אז רב עט לערנען אז צוויי מענטשן קענען יא. זאגט די גמרא אמר ליה רבא בר רב הונא לרב הונא והא רבנן דאתו ממערבא. עס איז דאך געווען די תלמידי חכמים וואס זענען געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, אמרי האבן זיי געזאגט א קבלה אז אם רצו לזמן מזמנין, מאי לאו דשמיע להו מרבי יוחנן, ווער איז געווען די רבי פון תורת ארץ ישראל? רבי יוחנן, רבי יוחנן איז געוואוינט אין ארץ ישראל און רב איז געוואוינט אין בבל, און אונז האמיר יעצט גענדיגט זאגן אז רבי יוחנן לערנט אז וואס? אז צוויי מענטשן קענען נישט מזמן זיין. דא האמיר א קבלה פון תורת ארץ ישראל אז מ'קען יא. וויאזוי ארבעט עס? ענטפערט די גמרא לא דשמיע להו מרב, מקמי דנחית לבבל. ווייל רב האט דאך אויך קודם געוואוינט אין ארץ ישראל, ערשט שפעטער האט ער זיך צוריקגעצויגן האט ער זיך אוועקגעצויגן קיין בבל. די קבלה וואס מ'האט געהאט אז צוויי מענטשן קענען מאכן זימון, דאס איז קבלה א קבלה געווען פון רב, אזוי ווי ס'שטימט טאקע ווי אונז האמיר פריער געזאגט אז רבי יוחנן איז דער וואס לערנט אז צוויי מענטשן קענען נישט מאכן קיין זימון. זאגט די גמרא ווייטער גופא, אמר רב דימי בר יוסף אמר רב, אונז האבן פריער געברענגט א מימרא פון רב אז שלושה שאכלו כאחת ויצא אחד מהם לשוק, דריי מענטשן עסן צוזאמען און איינער גייט אוועק, איז קוראין לו רופט מען אים צוריק ומזמנין עליו און מ'קען אים מצרף זיין לזימון פונדערווייטענס אמר אביי, והוא דקרו ליה ועני, דאס איז דווקא ווען מען קען זיך הערן, פשט איז איך זאג נברך שאכלנו משלו, און יענער הערט מיך און ער ענטפערט ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ער פארטיסיפעט אין די זימון, וואס די חידוש? א גוטע שאלה, אנדערע ראשונים זאגן והוא דקרו ליה ועני מיינט אז ער איז מסכים, דקרו ליה, דאס איז מיין אינישעל קריאה וואס איך האב צו יענעם, רבי איד רבי איד דו הערסט איך וויל דיך מצרף זיין, ועני און ער איז מסכים און ער געבט זיין רשות. זאגט מיר נישט עס מאכט נישט קיין סאך בעסער באט ס'איז אויך על כל פנים ס'איז אויך ביידעס גאנץ פשוט זאגט די גמרא. יא דאס איז דער דאס איז דער חידוש יא. אמר מר זוטרא ולא אמרן אלא בשלושה דער חידוש אז יענער מוז זיך נישט צוריק זעצן צום טיש דאס איז דווקא געזאגט געווארן ביי א זימון וואס איז בשלושה אבל בעשרה אבער ווען איך רעד פון א נברך לאלקינו ווען איך רעד פון צען מענטשן וואס גייען בענטשן עד דנייתי דארף ער דא זיין מתקיף לה רב אשי אדרבה איפכא מסתברא לכאורה איז דאך דא א סברה פארקערט תשעה נראין כעשרה ווי רש"י איז מסביר אז ווען ניין מענטשן זיצן ביי א טיש איז נישט אזוי בולט אז ס'פעלט דא די צענטער ס'זעהט שוין דא אויס ווי כ'האב דא ווי כ'האב דא צען ממילא אפילו יענער שטייט כ'האב דא אין לומדות האב איך דאך דא דעם צען ווען יענער שטייט דאך פון דערווייטנס. צו יא נאר וואס דען איך זעה עס נישט. אבער אז איך זעה עס נישט איז נישט אזא פראבלעם ווייל עס איז נישט ניכר. ממילא טענה'ט ער מסברא וואלט עס דארט געקענט ארבעטן אז יענער דארף זיך נישט צוריק זעצן צום טיש. אבער. שנים אין נראין כשלושה ווען צוויי די חילוק צווישן צוויי און דריי איז א וועלט א חילוק. צוויי מענטשן וועלן קיינמאל נישט אויסזען ווי דריי. די גמרא איז אבער נישט צופרידן והלכתא כמר זוטרא און די הלכה בלייבט יא ווי מר זוטרא אז ביי צען דארף דער מענטש דא זיין, פארוואס? מאי טעמא כיוון דבעי לאדכורי שם שמים, מ'זאגט דאך נברך לאלקינו, איז בציר מעשרה לאו אורח ארעא, ס'פאסט נישט צו זאגן צו דערמאנען דעם נאמען פונעם אייבערשטן אן דעם וואס מ'זאל האבן צען. אמר אביי, זאגט יעצט אביי א הלכה נקטינן, אונז האמיר אנגענומען אז שניים שאכלו כאחת, מצוה ליחלק הגם אונז האמיר געהאט א מימרא פון רבי יוחנן אז אז ווען צוויי מענטשן בענטשן צוזאמען איז קען איינער יוצא זיין בברכת חבירו עס איז דא די דין שומע כעונה אז איינער מאכט די ברכה און די צווייטער הערט אויס דאס איז נאר בדיעבד אבער לכתחילה אויב ביידע קענען בענטשן עקסטער איז דא א ענין פון מצוה ליחלק. כ'האב נישט קלאר געזעהן וואס די וואס די טעם פון מצוה ליחלק, באט אויב אויב אונז געדענקט מיר האמיר געהאט לגבי ברכת הנהנין, ווען א מענטש מאכט א ברכה, ער מאכט המוציא לחם מן הארץ, ער עסט עפעס, האמיר געהאט א שמועס אין די פריערדיגע בלעטער אז ס'איז אלץ דא אן ענין אז א מענטש זאל אליין מאכן די ברכה ווייל די גוף הנהנה ער זאל בענטשן, די דין שומע כעונה גייט בעיקר ארויף אויף ברכת המצוות, איז קען מען זאגן אויך לגבי. ברכת המזון וואס ס'איז טאקע נישט ממש א ברכת הנהנים באט ס'גייט דאך אויך ארויף אויף דעם וואס כ'האב הנאה געהאט פון די פון די אכילה אזוי זעט אויס פון רשי ווייל רשי שטעלט עס דא צאם ער זאגט סיי די ברכת המוציא שטימט וואס איך זאג? און סיי די ברכת המזון איז ביידע זאל די מענטש אליין מאכן א ברכה ווייל א זאך וואס דאס גוף איז נהנה איך פרובירן אז א מענטש זאל אליין מאכן א ברכה גיימער ווייטער. יא, מצד די סברה פון גוף הנהנה זעהט אויס פון רש"י אז ס'איז די זעלבע. תניא נמי הכי, האמיר ממש אזוי געלערנט אין א ברייתא אז שניים שאכלו כאחת מצוה ליחלק זאל יעדער אליין מאכן זיין ברכה, אין אנדערע ווערטער קיין דין זימון האב איך דאך שוין נישט. די דין זימון אמאל האט געמיינט אז איינער בענטשט על הכוס, ער בענטשט פאר די גאנצע, און יעדער הערט אויס. די רגע די דין זימון איז צופאלן, האב איך נאר שומע כעונה, אז איך האב נאר שומע כעונה, ווייל מ'רעדט דא פון א. א ברכת הנהנין, א ברכת המזון, זאל יעדער בענטשן פאר זיך. זאגט יעצט די גמרא במה דברים אמורים כששניהם סופרין, ביידע זענען תלמידי חכמים, אבל אחד סופר ואחד בור, איז סופר מברך ובור יוצא, דאס האבן מיר שוין אויבן געהאט, די הלכה פון רבי יוחנן, אז מ'קען יוצא זיין בברכת חברו, און די זעלבע זאך די משנה. פון שמע ולא ענה יצא איז אוודאי דא איז דא א דין שומע כעונה ס'ארבעט בדיעבד, נאר וואס דען, ס'איז דא א נייע דין פון מצוה ליחלק, אז בעסער זאל יעדער מאכן א ברכה פאר זיך. אמר רבא קומט זייער אינטערעסאנטע מימרא הא מילתא אמריתא אנא, דעם מימרא האב איך געזאגט. ואיתמרה משמיה דרבי זירא כוותי, מ'האט עס נאכגעזאגט. אין נאמען פון רבי זירא עפעס א אינטערעסאנטע זאך האט זיך געמאכט, אז וואס שלושה שאכלו כאחת אז ווען דריי מענטשן עסן צוזאמען איז אחד מפסיק לשניים, קען מען פארלאנגען פון איינעם אז ער זאל יעצט מאכן א ברעיק אין זיין עסן אויב אנדערע צוויי האבן שוין געענדיגט כדי ער זאל זיך צו קענען מצטרף זיין צו זייער זימון, אבער ואין שניים מפסיקין לאחד אויב איז דא איינער ער יאגט זיך און ער האט שוין געענדיגט עסן זאגט ער פאר די אנדערע. הערטס אויף עסן, הערטס אויף עסן, אז איך זאל קענען האבן א זימון, און די הלכה איז אז ניין ס'איז נישט קיין דרך ארץ. פרעגט די גמרא ולא, איז דען ממש אזוי אז איינער זאל נישט אפשטעלן קיין צוויי מענטשן וואס האלטן אינמיטן עסן כדי ער זאל האבן מצות זימון, והא רב פפא אפסיק ליה לאבא מר בריה, רב פפא האט זיך אפגעשטעלט פאר אבא מר בריה, אבא, דאס אז דאס איז געווען דער נאמען פון דעם מענטש, אבא מר בריה וואס איז געווען זיין אייגענע זון, איהו וחד, סיי רב פפא און סיי נאך איינער וואס האט מיטגעגעסן, אלע האבן זיך אפגעשטעלט ווייל אבא מר האט שוין געוואלט גיין בענטשן, זעהסט דאך אז צוויי מענטשן האבן אראפגעלייגט דעם לעפל און אויסגעווארט אז יענער זאל קענען מאכן א נברך און אויסגעווארט ביז יענער ענדיגט די ערשטע. די ערשטע ברכה פון הזן, פארוואס? אז יענער זאל קענען בענטשן מיט זימון, ענפערט די גמרא שאני רב פפא דלפנים משורת הדין הוא דעבד, אוודאי מעיקר הדין איז נישטא קיין חיוב זיך אפצושטעלן פאר יענעם, נאר רש"י זאגט להחשיב, רב פפא האט געוואלט אויסדרוקן זיין גרויס חשיבות פאר זיין זון, מסתמא האט ער זיך געיאגט אין בית מדרש אריין, האט זיך געיאגט גיי לערנען אין ישיבה, האט ער מסכים געווען אפצושטעלן און אויסווארטן מיט זיין סעודה ביז יענער וועט קענען בענטשן. פארציילט די גמרא נאך א אינטערעסאנטע מעשה, יהודה בר מרימר, מר בר רב אשי ורב אחא מדפתי האבן מיר דא דריי אמוראים, כרכי ריפתא בהדי הדדי זיי האבן געגעסן צוזאמען, איז אבער געווען לא הוה בהו חד דהוה מופלג מחבריה לברוכי להו, זיי האבן נישט געהאט, זיי זענען אלע געווען. אין די זעלבע לעוועל פון גרויסקייט סיי אין יארן סיי אין חכמה, ס'איז נישט געווען איינער וואס זיי האבן געהאלטן אז ער איז חשוב'ער פון די אנדערע אז מ'זאל אים קענען מכבד זיין מכבד זיין מיט בענטשן. האבן זיי, יתבי וקא מיבעיא להו, האבן זיי געהאט א שאלה אז הא דתנן שלשה שאכלו כאחת, חייבין לזמן, דאס שטייט אין די משנה אז ווען דריי מענטשן

אלע אנדערע, אבער ווען מען נעמט דעם קטן אז ער זאל לידן אלע אנדערע, עס האט עפעס נישט קיין חן, ס'נישט פון דעם רעדט מען. אבל היכא דכי הדדי נינהו אזוי ווי אין אונזער פאל, וואס יעדער איינער איז גלייך, ס'נישט דא וועם צו מכבד זיין חילוק ברכות עדיף, אפשר גייט מען צוריק צו, אונז האמיר דאך שוין פריער געזאגט אז ביי שניים איז דא א מעלה פון חילוק ברכות און יעדער בענטשט פאר זיך, ווייל ביי א גוף א נהנה איז אלץ ענדערש און מען זאל נישט, מען זאל נישט נוצן דעם שומע כעונה נאר יעדער זאל זיך אליין מאכן א ברכה, אפשר ביי זימון איז עס אויך נאר ווען ס'איז דא א גדול וואס דער גדול פירט דעם גאנצן ציבור, דעמאלט זאג איך אז ס'דא א דין זימון, אבער אויב ס'נישט דא קיין גדול, גיי איך צוריק צו די דין פון חילוק ברכות. אזא אינטערעסאנטע חקירה האבן זיי געהאט, פארציילט די גמרא בריך איניש לנפשיה, זיי האבן טאקע אזוי געטון, זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, אויף זיכער איז יעדער געגאנגען און ער האט געבענטשט פאר זיך אתו לקמיה דמרימר, זענען זיי געקומען פאר מרימר און זיי האבן פארציילט די מעשה און וויאזוי זיי האבן זיך געפירט, אמר, האט ער געזאגט ידי ברכה יצאתם, עטס האט יוצא געווען ידי ברכה, וועגן ברכת המזון האט עטס געמאכט, אבער ידי זימון, די מצוה פון זימון, לא יצאתם האט עטס נישט יוצא געווען, אין אנדערע ווערטער אז מרימר זאגט אז דאס איז נישט להלכה אפילו ווען עס איז נישט דא קיין גדול איז מען איינעם קובע. דער רב פון בית מדרש איז מכבד יענעם פון בענטשן עס איז קובע אז פאר די מצוה פון זימון גייסטו יעצט זיין די גדול וכי תימרו ניהדר ונזמן אפשר זאל מען יעצט גיין מאכן זימון ס'איז די ראשונים זאגן שוין אז אוודאי מיינט מען נישט מ'זאל זאגן נברך לאלקינו אז אונז גיימער יעצט בענטשן ווייל נברך שאכלנו משלו ווייל ס'מאכט דאך נישט קיין סענס מ'האט דאך שוין אפגעבענטשט נאר מ'זאל מאכן א נייע נוסח מ'מאכט א געוויסע נוסח וואס די נוסח זאגט וואס די נוסח זאגט אז אונז האמיר געבענטשט און ברוך השם אז אונז האמיר געבענטשט עפעס א נייע סארט נוסח, די הלכה איז אין זימון למפרע אז מען קען נישט גיין מען קען נישט גיין אויף צוריק צו וועגס און איינמאל מען האט אפגעבענטשט איז עס אויך פון די זאכן וואס מעוות לא יוכל לתקון אז ידי זימון לא יצאתם און זיי גייען נישט האבן די מצוה פון זימון זאגט די גמרא ווייטער בא ומצאן כשהן מברכין. מאי, וואס טוט זיך א מענטש האט נישט מיטגעגעסן די סעודה, און מאי אומר אחריהם, ווען א מענטש האט נישט מיטגעגעסן די סעודה, ער וואקט אריין, ער זעט, מען זאגט, רבותי מיר וועלן בענטשן יהי שם השם מבורך, ברוך שאכלנו משלו, וואס איז זיין ראלע דא, וואס דארף ער זאגן, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ער האט דאך נישט געגעסן, סאו וואס דארף א מענטש מיט ענטפערן, און רשי זאגט, אז מען רעדט דא ס'איז דא דא דריי מענטשן מען דארף אים נישט פארן דין פארן דין זימון דארף איך אים נישט ער איז די פערדע ראד נו וואס דען איך וויל וויסן וואס דארף ער ענטפערן ער הערט אידן מאכן א ברכה וואס דארף ער ענטפערן איז רב זביד אמר ברוך ומבורך קוקטס אריין אין תוספות רב זביד אמר ברוך ומבורך אז דאס מיינט ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד דאס איז די נוסח ער זאגט א אייגענע נוסח. אז געלויבט איז דער אייבערשטער, ענק זאגן ברוך שאכלנו משלו, איך קען דאס נישט זאגן, זאג איך ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. רב פפא אמר עונה אמן, אז ער ענטפערט סתם אמן אויף ברוך שאכלנו משלו, אמן, אזוי פארשטייען מיר יעצט, גמרא גייט שוין זאגן אז עס איז נישט אזוי ולא פליגי, עס איז נישט קיין מחלוקת הא דאשכחינהו דקאמרי נברך, אויב אויב האלט מען ביי נברך און דער גאנצער ציבור גייט יעצט ענטפערן ברוך, ברוך שאכלנו משלו, האב איך מיין נוסח פון ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד, והא דאשכחינהו דקאמרי ברוך, ווען דער גאנצער ציבור. ציבור האט שוין געזאגט ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, נו וואס דארף ער ענטפערן, דעמאלטס איז, דעמאלטס ענטפערט ער אמן, ווי די גמרא זאגט אמרי נברך אומר ברוך ומבורך, ווען מען האלט נאך ביי נברך שאכלנו משלו דעמאלטס זאגט ער ברוך ומבורך, אשכחינהו דקא אמרי ברוך, דעמאלטס איז עונה אמן, זאגט די גמרא נאך א הלכה, תני חדא זיי האבן געלערנט אויף איין פלאץ, העונה אמן אחר ברכותיו, ווען א מענטש ענטפערט אמן, דארף דערצו לייגן א גירסא אחר כל ברכותיו, ער מאכט א ברכה און ער ענטפערט אמן, ער איז אליין מחזק זיין ברכה, הרי זה משובח, עס איז א געבענטשטע זאך, ותניא אידך הרי זה מגונה עס איז א מיאוסע זאך, זיי נישט פרומער ווי דיין ברכה אליין, דו דארפסט נישט צולייגן קיין אמן, ענפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בבונה ירושלים, און ווי רשי לערנט איז בונה ירושלים נאר א משל, ווען א מענטש ענדיגט בונה ירושלים, האט זיך געענדיגט אלע ברכות דאורייתא'ס וואס ער דארף זאגן ביים בענטשן הזן, מיט מיט על הארץ ועל המזון, מיט בונה ירושלים זענען דריי ברכות, ער האט געענדיגט א גאנצע סעט פון ברכות. דעמאלטס זאל ער זאגן אמן, ווייל די אמן קומט צו סימבאליזירן דאס אז כ'האב געענדיגט יעצט א גאנצע סדר פון ברכות, און ווי רש"י זאגט דאס וועט אויך אנגיין ביים דאווענען ווען כ'האב ברכת קריאת שמע מיט די אלע זאכן, וועגן דעם איז דא מענטשן וואס זאגן שומר עמו ישראל לעד אמן, כ'האב יעצט געענדיגט ברכת קריאת שמע, הא, דאס וואס ס'שטייט הרי זה מגונה. איז וואו בשאר ברכות סתם נאך יעדע על כל ברכה ברכה נאך יעדע ברכה ענפערט א מענטש אמן אמן אמן דאס איז נישט קיין זאך וואס א מענטש זאל טוהן פארציילט די גמרא אביי עני ליה בקלא כי היכי דלישמעו פועלים ווען אביי האט געזאגט בונה ברחמיו ירושלים האט ער געזאגט די ווארט אמן הויך אז די ארבעטער וואס הערן זאלן הערן אז די ברכות האבן זיך דא געענדיגט און הטוב והמטיב איז נאר א א דרבנן וליקומו זאלן גיין ארבעטן דהטוב והמטיב לאו דאורייתא ער האט געהאלטן דו ביסט אן די קלאק. און יענער האט דיך אויסגענומען אז דו דארפסט דא גיין ארבעטן, איז תוס' זאגט שוין עס איז נישט להלכה ווייל לדידן דליכא פועלים, ווייל אונז נעמען אן אז ווען א מענטש דינגט אן ארבעטער איז עס על דעת אז אפילו אויף א דרבנן זאל ער מעגן אראפנעמען די די פאר מינוט וואס ס'נעמט, על כל פנים ער האט געהאלט ער האט געוואלט די ארבעטער זאלן הערן אז די ברכות ענדיגט זיך ביי בונה ברחמיו ירושלים אמן,

ער איז קראנק געווארן על לגביה רבי אבהו איז די צדיק רבי אבהו איז אים קומען באזוכן קביל עליה האט ער זיך מקבל געווען אי מתפח קטינא חריך שקי אויב עס וועט אויסגעהיילט ווערן די רב זירא וואס איז געווען קטינא ער איז געווען א קליינטשיגער זירא איז א לשון אויך א לשון פון קליין און מען האט אים גערופן חריך שקי דער מענטש וואס זיינע וואס זיינע שוקיים זיינע פיס זענען פאררויכערט רש"י צייכט צו א מעשה אין מסכת בבא מציעא אז רב זירא האט געפאסט הונדערט תעניתים אז די גיהנום זאל נישט שולט זיין אויף אים, יעדע דרייסיג טעג פלעגט ער זיך אריין זעצן אין פייער און זיכער צו מאכן אז די אש של גיהנום איז נישט שולט און אזוי פלעגט טאקע זיין די אש פלעגט נישט האבן אויף אים קיין שליטה ביז איינמאל האבן די חכמים געזען וואס ער טוט און ס'איז אריין א עין הרע און אויף די גרויסע גילויים אויף די גרויסע ניסים און דעמאלטס האט זיך זיין פיס אביסל פארברענט זייט דעמאלטס האט מען אים גערופן חריך שקי אז זיינע פיס זענען פארברענט איז אויב וועט ער אויסגעהיילט ווערן עבידנא. יומא טבא לרבנן וועל איך מאכן א גרויסע סעודה פאר תלמידי חכמים די גאנצע ענין פון די סעודת שרייבער און בערי סעודת הודאה דאס אלעס שטייט דא אין די גמרא און די כוונה איז אז א מענטש זאל געבן צו עסן פאר תלמידי חכמים אזוי זעט עס אויס דא אתפח רב זירא איז טאקע געזונט געווארן עבד סעודתא לכולהו רבנן האט געמאכט א גרויסע סעודה פאר תלמידי חכמים כי מטא למשרי ווען ס'קומען זיך צו

להא דרב הונא דמן בבל דאמר בוצע מברך אז דער וואס האט געמאכט די המוציא ער זאל אויך בענטשן, פרעגט די גמרא ואיהו כמאן סבירא ליה פארוואס האט ער אים מכבד געווען כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחי אז בעל הבית בוצע אז דער בעל הבית ער זאל טאקע מאכן די המוציא ואורח מברך און וועגן דעם האט ער אים פרובירט צו מכבד זיין מיט בענטשן פרעגן די ראשונים אויב לערנט ער ווי רבי יוחנן וואס זאגט בעל הבית בוצע האט ער אים מכבד געווען אנהייבן מיט מאכן די מוציא אויך. זאגן זיי אז רבי אבהו האט געהאלטן אז רבי זירא ער איז די בעל הבית ווייל איך מאך דאך די גאנצע סעודה פאר אים, מילא האט ער סיי דעם דין בעל הבית און סיי דעם דין אורח. ס'איז עפעס א אינטערעסאנטע. אדער איינמאל ער האט שוין די דין בעל הבית וויל איך אים געבן בענטשן ווייל ווייל ווייל ווייל דער וואס האט בוצע געווען ער בענטשט. על כל פנים ס'איז אביסל שווער דא באט. מ'עט זיך ארויסדרייען, גייען מיר ווייטער. מאי מברך, אה, זאגט די גמרא, בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה, פארוואס זאל דער בעל הבית טיילן די מוציא'ס? ווייל אזוי זאל ער געבן בעין יפה, ער זאל געבן גרויסע מוציא'ס, א גאסט, אויף יענעמ'ס חשבון וועט א מענטש קארגן, ער ווייסט דאך נישט וואס און וויפיל חלה יענער האט אנגעגרייט פאר שבת, אבער אבער די בעל הבית אליין, פאר א גאסט דארף מען געבן א רעבישע מוציא, א גאסט שעמט זיך צו בעטן מער. ואורח מברך, פארוואס זאל דער אורח בענטשן כדי שיברך? בעל הבית, האסט געגעסן, הכרת הטוב, האסט געגעסן ביי יענעמ'ס טיש, בענטשן. מאי מברך, וואס די ברכה וואס מ'בענטשט, איז יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא יכלם לעולם הבא, והרבי מוסף בו דברים ויצלח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, אז א מענטש האט זיין דזשאב סייט ערגעץ אין די מרחקים, וויפיל מאל א וואך קען ער עס גיין באזוכן, מ'האט עס לעבן זיך קען מען זען וואס גייט פאר, ואל ישלוט שטן, לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו.